באתי לגני אחותי כלה, זאגט זיך אויף דערויף אין המשך פון אין דעם מאמר און אין המשך פון יום ההילולא פון בעל ההילולא, לגני לגנוני למקום שהיה עיקרי בתחילה, וואס עיקר שכינה בתחתונים היתה.

איז זיך דערפון פארשטאנדיג אז דאס דארף זיך אויכעט אויסדריקן אין דעם ענין שבאדם, ואדרבה בעיקר דארף דאס זיין אין דעם ענין אין עבודת האדם דורך וועלכע מעשי בני אדם קומען לתכלית שלימותם.

וואס דערפאר ברענגט ער אראפ פון מסכת כתובות, וואס אהני ליה שטותיה לסבא, אז דער ענין ההנהגה וואס הוה מרקד בתלת אז רב שמואל בר רב יצחק האט מרקד געווען לפני הכלה מיט שלשה הדסים, וואס דאס איז דאך דער ענין ניט ווי ס'דארף זיין הנהגה פון א תלמיד חכם, על פי טעם ודעת זאגט מען אויף דערויף אהני ליה שטותיה.

וואס פריער זאגט ער בהקדמה רבי יהודה ברבי אלעאי הוה מרקד וואס ער האט בד וואס ער האט מרקד געווען מיט א הדס אחד, דערנאך זאגט ער ר' שמואל ברבי יצחק האט מרקד געווען אתלת און ברענגט אראפ די אלע דריי אפטייטשן וואס איז געווען אין דעם לויט איין לשון איז געווען דער אהני ליה שוטיתיה לסבא אז אים האט געהאלפן דער שוט דער בד פון הדס.

אף על פי כן זעט מען זיך אין תפילה אז אין דווקא אין תפילה דארף זיין בקשת צרכיו פרטי הדברים, ואדרבה איז אויך ידוע די מחלוקת הפוסקים בנוגע צו מצוות תפילה איז א מצוות עשה מן התורה, ווערט מבואר אויכעט בארוכה.

אז אין בנוגע צו דעם סיפור מיט רבי שמעון בר יוחאי אז מ א צו דעם סיפור פון תורתו אומנתו רבי שמעון בר יוחאי אז מפסיקין לקריאת שמע ואין מפסיקין לתפילה איז איין טעם אויף דערויף נאך איין דעה דערפאר וואס דאס איז מן התורה דאס איז דבר תורה און דאס איז נישט דבר תורה ס'מער נישט ווי דרבנן דערנאך איז דא א צווייטער טעם

וואס אף על פי וואס אין בבלי וירושלמי איז דאך דער הלכה כבבלי איז דאך דא כמה ראיות אין בבלי אויכעט כמה דעות אין בבלי פון וועלכע ס'איז משמע אז תפילה איז דרבנן אז תפילה איז דאורייתא נאר וואס דען דער נוסח התפילה און זמן התפילה איז אף על פי וואס אין רעיא מהימנא נאך דא יתירה מזו ווי ער זאגט אין רעיא מהימנא פון פנחס אז דער מצוה י א אחת עשרה איז דער ענין פון תפילה ערב ובוקר וצהריים.

על כל פנים אפילו לדעת די וואס האלטן אז זמן התפילה און נוסח התפילה איז דאס ניט מן התורה און אזוי איז דאך אויכעט משמע לכאורה פון לשון הרמב"ם עצמו איז דאך אבער דער עיקר ענין התפילה איז דאך דאס דווקא בקשת צרכיו בפרט ווי דער אלטע ווי דער צמח צדק איז מבאר ביי אין תחילת פון שרש מצוות התפילה וואו ער ברענגט אראפ די דעות הפוסקים צו תפילה מן התורה צו תפילה מדרבנן און ברענגט אויכעט אראפ אז דאס איז א ענין א גרויסער ענין באמונה איז אויכעט דער ענין פון בטחון אז בשעת ס'איז דא צרכיו זאל ער זיי בעטן דווקא ביי הקדוש ברוך הוא און אין דערויף באשטייט דער עיקר ענין התפילה. ווי ס'איז אויכעט פארשטאנדיג פון תפילת שלמה, ווערט דארט מבאר בארוכה אז בשעת עס קומט א דבר בלתי רצוי און רעכנט אויס כמה וכמה פרטים, איז אט דעמאלט ובא אל הבית הזה אפילו א נכרי, על אחת כמה וכמה אז דאס איז דער ענין פון בית המקדש, דער אויפטו פון בית המקדש אז ס'קומט א איד און איז דארט מתפלל. איז מער ניט ווי דער חילוק אז א נכרי דארף מען געבן אלעמאל ווי ער איז דארט מבאר מצד קידוש השם, מה שאין כן בנוגע לישראל, אבער דער ענין פון בית המקדש זעט מען פון תפילת שלמה איז אז מען זאל דארטן בעטן אז דארטן זאל זיין בקשת צרכיו וואס דאס איז פארבונדן בדווקא מיט עניינים פרטיים. און דא זאגט מען ועמך לא חפצתי בארץ, אז ניט שייכות ניט קיין צרכים גשמיים אפילו ניט קיין צרכים רוחניים, אפילו ניט אין דרגה הכי עליונות מער ניט חפצתי עמך לא חפצתי מער ניט זע מער ניט ווי דיך אליין.

מה שאין כן ווי דערנאך קומט מען אראפ אין הנהגת כל היום איז אט דעמאלט איז טאקע הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו דאס זאגט מען דאך אבער אויף דערויף הלוואי אבער ס'דארף דאך זיין א סדר כל יום ס'דארף דאך אויכעט זיין דער ענין פון כל יומא ויומא עביד עבידתיה נאר וואס דען בשעת ער שטעלט זיך דאוונען איז אט דעמאלט ווי דער בעל שם טוב זאגט אין צוואת הריב"ש בכמה מקומות אז ס'איז דאס ס'דארף זיין דער אופן פון דאוונען אין אזא מין אופן אז דער ווי ער דאס פירט דארט אויס אז דאס איז א חסד פון דעם אייבערשטן אז ער איז חי לאחר התפילה. ווארום אויב ער וועט דאווענען די תפילה בכוונות ווי מען דארף איר דאווענען, אט דעמאלט גייען אוועק ווערט ביי אים כליון הכוחות בתפילה, וואס דאס שטייט דאך דאס אויף די תפילה אפילו, וואס דאס מיינט מען דאך די תפילה בנוסח שלנו, וואס דארט איז דאך דא די שמונה עשרה ברכות. מיט אלע פרטים, אבער וואס זשע הערט זיך דארטן אן? הערט זיך אן דער ענין פון כליון, ביז כליון כפשוטו, ביז ווי דער בעל שם טוב זאגט אז דאס איז גאר א חסד אז ס'איז ניטא דער כליון כפשוטו, וואס על דרך זה אויכעט איז מבאר דער מגיד

איז ער דערפון פארשטאנדיק אז ביידע זאכן אין תפילה דארף זיין תפילתו איז ניט עגולה נאר אן שינויים בדוגמא פון ועמך לא חפצתי פונקט אזוי ווי דער עמך ער ער אליין דו אליין איז ניט למעלה מכל שינויים אזוי איז אויכעט תפילתו ביז צו כליון וואס דערפאר איז דאס דער ענין הדביקות, דאס ווערט איז אבער אויכעט א הכנה דערנאך צו תחנון און צו בירור ביז עבודת הבירורים ביז צו דעם בירור אין למטה מטה וואס געפינט זיך למטה מענין ומענין וממקום הקדושה וואס דאס איז דער ענין פון נפילת אפיים וכמבואר בארוכה אין כתבי האריז"ל.

הבירורים פון נפילת אפיים מיט די הכנה והקדמה והצעה והסך הכל פון עבודת התפילה די עבודת התפילה ווען מ'איז אן אופן פון ועמך לא חפצתי נישט חס ושלום עושה תפילתו עגולה וואס דערמיט איז אויכעט פארשטאנדיג וואס בשעת ער וויל אראפברענגען אין דעם מאמר די אלע פרטים ברענגט ער אראפ די גאנצע אריכות אנהייבנדיג פונעם סיפור פון רבי יהודה בר אילעאי ווי ס'איז געווען זיין הנהגה, וואס רבי יהודה בר אילעאי זאגט אונז אויך די גמרא כל מקום שנאמר ווי ס'איז דאך דער כלל ווי רש"י ברענגט אראפ בכמה מקומות כל מקום שנאמר מעשה בחסיד אדער בחסיד אחד איז דאס אדער רבי יהודה בן בבא בן בבא אדער רבי יהודה בר אילעאי רבי יהודה בר אילעאי מצד חסידות שלו. און ווי כמה סיפורים ווי ס'ווערט פון איהם דערציילט, אין דער צייט ביי איהם איז נאך געווען דער אופן ווי ס'איז געווען מרקד בחד, ווי ס'שטייט טאקע א הדס, וואס א הדס איז דאך מרובה בעלים, ווייל און דו וואס של שלש וואס דאס איז דאך כלים, די שלשה עמוד וואס דאס באווייזט דאך און די כלים די שלשה עמודים וואס אויף זיי האלט זיך א גאנצע וועלט, אבער דא זיי זיינען געשטאנען אין אן אופן פון בד אחד בדוגמא ווי גערעדט אין תפילה אז טאקע דא אין איר כמה וכמה ברכות וכמה וכמה בקשות צרכיו אבער דאס שטייט אין אן אופן פון ועמך לא חפצתי בארץ.

נאר דאס איז אויכעט ווי ס'קומט דערנאך ארויס בגלוי אין דריי באזונדערע הדסים, אבער אין זיי אלע איז זיינען טאקע געווען דריי, אבער ער איז געשטאנען אין א תנועה פון טאנצען וואס דאס באווייזט און געטאנצט אין אזא מין אופן פון אן אופן של שטות וואס דאס איז די השפעה פון דעם רבי יהודה ברבי אילעאי מרקד בחד בדוגמא ווי אין תפילה בפרט נאך ווי דאס איז אין ג' הדסים. ווי מבואר בארוכה אין די ביעור פון די ד' מינים אין ולקחתם לכם פון צמח צדק און אויכעט אין די המשך פון וככה בנוגע צו ענין הדס איז מיוסד אויף מיוסד אויף כתבי האריזל אז דער ג' הדסים וכל אחד של ג' וואס דאס איז דער תכלית השלימות אין התכללות וואס דאס באווייזט אויף ריבוי הפרטים אבער די אלע פרטים שטייען אין אן אופן ווי דאס איז

פון שבק חיים לכל חי, און ברענגט אויף דערויף א דוגמא אז דאס איז שבק חיים לכל חי דאס בדוגמא ווי ער זאגט אין כתבי אריזל אז לולב איז בגימטריא חיים, מה שאין כן הדס איז בגימטריא חיים עם הכולל און עולה אחד מערער ווי חיים סמך טית.

הוא שם, ווי גערעדט אין די מאמר פון די רבי מהר"ש אז דער דיוק דער דיוק איז אז דארטן איז ער זורח אז דווקא דארטן איז דא דער אור זרוע לצדיק דער ריבוי וואס איז דא אין יוסף ביז וואנט יוסף לי הוויה בן אחר אז פון דעם אחר מאכן א בן כמבואר אין אור התורה פון צמח צדק וואס בכלל איז ס'דא די נקודה וואס די רבי נשמתו עדן איז מבאר אין די דרשה פון אתם ניצבים היום כולכם. אז ס'דא דער ענין ווי ניצבים און שטייט אין אן אופן פון כולכם ווי דער אלטער רבי זאגט לאחדים כאחד לאחדים ממש, און דערנאך רעכנט ער אויס ראשיכם שבטיכם ביז חוטב עציך ושואב מימיך, און דערווייל אז דאס איז דא בראש השנה איז דאך ראש ותחילת כל השנה איז דאס דא בעבודת כל אחד ואחד ווי ער שטייט אין קבלת עול פון ראש השנה ווי ער שטייט אין קבלת עול פון כל השנה כולה וואס בכללות ענין פון קבלת עול איז דאך דאס דער ענין פון שמונה עשרה ווי ער זאגט אין תניא איז דא אין דערויף ווי דאס שטייט פריער אין אן אופן פון כולכם וואס דאס איז די כללות ענין קבלת עול בראש השנה דערנאך איז דא ווי דאס וואס דאס מפאר זיך מצות היום בשופר דערנאך איז דא ווי דאס שטייט במשך כל השנה כולה בעבודת במשך כל היום לאחר עבודת התפילה ווי דאס שטעלט זיך אויס די עבודה פון ראשיכם שבכל אחד ואחד אין דער עבודה השייכת לו ביז די עבודה פון שואב מימיך וואס איז שייך איז צו דעם שואב מימיך וואס דערפאר קומט ער אויכעט דערנאך אראפ אין א דור וואס איז געווען נאך ר' שמואל בר רב יצחק.

פֿון דערויף וואָס מרקד אַתּלת וואָס זי נעמט זיך דערפֿון, וואָס רב יהודה ברבי אילעאי האָט מרקד געווען בחד, דאָ איז אָבער די פּעולה ניט ווי דאָס אין מרקד באמצע היום, נאָר ס'איז געווען מכסיף לן, דאָס האָט געפּועלט אַ בושה מיט אַ יראה וואָס איז פֿאַרבונדן מיט בושה, וואָס דערפֿאַר האָט מען. האט עס דערנאך געפועלט אז די מעשה כל היום כולו, צי דאס איז ראשיכם ביז די מעשה ועבודה פון ראשיכם ביז די מעשה ועבודה פון שואב מימיך זאל דאס זיין אין אן אופן און דאס זאל זיין ניכר דער ענין פון שטות דקדושה, וואס דאס איז דאך אויכעט ווי דער ענין איז בפשטות אז ס'דארף טאקע זיין די עבודה פון למעלה מטעם ודעת אבער אף על פי כן דערנאך איז דאך מבית הכנסת וואס דארט איז מקום תפילה גייט ער אוועק אין בית המדרש, וואס דארט איז דער לימוד התורה דארף דאס זיין דווקא בהבנה והשגה אין תורה שבעל פה וואס דעם דווקא דעמאלט קען ער מאכן ברכת התורה כמבואר שולחן ערוך אין מגן אברהם און דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ בשולחן ערוך שלו וואס אט אזוי איז אויכעט ווי דער רמב"ם זאגט וואו איז החכם ניכר איז דאס ניכר דווקא באכילתו ובשתייתו אט דעמאלט איז ניכר אז זיין חכמה אז דאס עסט א חכם און דאס טרינקט א חכם וכו' וואס א חכם איז דאך נאך העכער פון מבין ויודע כמבואר בארוכה די חילוק פון חכמה בינה דעת איז באכילתו ובשתייתו דארף זיין דער דיוק און די הכרה אז ס'זאל זיין ניכר אז דאס עסט א חכם, דאס טרינקט א חכם, ועל דרך זה בכל פרטי עבודת היום. וואס דערפאר בשעת ער דארף מבאר זיין בפרטיות אויף די אלע פרטים, הייבט ער אן פון שרש ומקור הדברים, ווי דאס איז אין עבודת התפילה פון ועמך לא חפצתי בארץ, וואס דערפאר קומט עס דערנאך אויכעט אראפ אין תחילת העבודה במשך היום ועל דרך זה במשך השנה, אין אן אופן פון מרקד אתלת. וואס דאס אויכעט שוין א ריקוד וואס א ריקוד איז דאך נאך אויך נישט דער ענין של הליכה וואס אבער א ריקוד מרקד איז נאך נישט קיין הכרח דאס זאל זיין דווקא אין עבודה פון שטות דערנאך קומט דאס אראפ ווי דאס איז מרקד אתלת ווי דאס איז געווען אין א הנהגה שלאחרי זה וואס בדוגמא ווי ס'איז דורות ראשונים און דורות אחרונים.

ער טראכט ער און ליגט אין די כוונה פרטית שבכל מצוה ומצוה, בנוגע אבער למעשה אז ס'קומט צו דעם קיום בפועל דארף דאך דעמאלס זיין דער עיקר קיום המצוה ווי מבואר אין עטרת ראש בסופו מצד די כוונה כללית אז ער מצווה דעם ממלא דעם ציווי של הקדוש ברוך הוא און עם איז גאר קיין אונטערשיד ניט ווי דער לשון פון דעם אלטן רבי'ן אפילו לחטוב עצים. אט דאס איז א לשון גענומען פון מורה על דרך פון וואס שטייט על דרך זה במורה נבוכים וואו אויכעט דער לשון פון לייכטע וויצן אבער דאס איז דורש ביאור בפני עצמו. נאך קומט אראפ נאך דעם ערשטן פירוש אז מרקד אתלת אט דאס א שוט של הדס וואו איז געווען ניכר די הנהגה די הדגשה אין דעם ענין פון מעשה בפועל זאגט ער נאך מערער אז דאס איז דאס האט דאך דורכגענומען זיין שכל, אז די שכל, זיין הבנה והשגה איז געווארן אין אן אופן פון שטות למעלה מטעם ודעת. דערנאך ווערט עס געפועלט נאך מערער אז דער ענין וואס דאס למעלה מטעם ודעת איז דאס ביי אים געווארן שיטתו, ומנהגו ווי רש"י מוסיף אז דאס איז געווארן הנהגתו כל היום כולו אז אין יעדע פרט איז געווען ניכר בגלוי בדוגמא ווי ס'איז געווען ביים מרקד אתלת אט דאס געווען ניכר בגלוי שלא בשעת התפילה שלא בשעת לימוד התורה נאר בשעת עשיית המצוה איז געווען ניכר אז שיטתו והנהגתו אט דאס ווערט בדוגמא ווי מ'זאגט אויף תורתו אומנותו על דרך זה איז ער חסיד

אז ס'איז געווען אפסיק עמודא דנהורא בינו לכולי עלמא, און אט אט דעמאלט האט מען געזען אז דאס איז א ענין שלא בערך, וואס דאס איז דאך דער לשון פון אפסיק אז דאס מאכט א הפסק א ענין פון שלא בערך, אז אף על פי וואס מ'האט געזען דעם עמודא דנהורא, האט דאס אבער באוויזן אז דאס איז דא א הפסק און א ענין פון שלא בערך,

אין גמרא וואס דאס איז נגלה דתורה, דאס איז אויף דעם ביאור וואס וואס ער האט געזאגט פריער אין עצי שטים וואס דאס איז און טייטשט דאס אויכעט אויף אז דאס איז א ענין פון שטות, און ברענגט ער נאך אראפ אז פון דעם פירוש אין אן אופן כללי קומט דאס דארף דאס אראפ קומען דערנאך אין ענינים פרטיים וואס דווקא דא דארף קומען מבטל זיין און מנצח זיין די עניינים פון שטות דלעומת זה, וכמבואר אין מצוות התשובה מען דארף דאך האבן די ביידע עניינים, מען דארף מסלק זיין די יניקה וואס איז געווען ללעומת זה, וואס דאס איז דורך די אמירת אשמנו בגדנו מיטן אלף בית כמבואר אין מצוות התשובה פון צמח צדק, און מען דארף אויכעט דערנאך האבן די המשכת אור מחדש ביז אין אן אופן

אז ס'וועט זיין דער ענין וואס מ'וועט מבזבז זיין אז בשעת א מלחמה איז מען מבזבז די אוצרות און דערנאך זעט מען ביז מען זעט בעיני בשר אז למעלה מעלה עד אין קץ ולמטה מטה עד אין תכלית ווי מבואר בארוכה אין די פרקים שלאחרי זה קומט דאס אלץ דא למטה מעשרה טפחים ביז וואנעט אז ס'ווערט נאכאמאל דער עיקר שכינה בתחתונים היתה ווערט עס אזוי אויכעט על ידי מעשינו ועבודתינו